מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ז עמוד א'. האבן מיר געהאט די גמרא געזאגט אז ווען איז די צייט א מענטש זאל מאכן ביטול, דאס איז ליל ארבעה עשר, דו ענדיגסט מאכן דיין בדיקת חמץ, יעצט איז די צייט צו גיין מאכן ביטול. האט די גמרא געפרעגט לכאו' פארוואס ביינאכט? מאך עס אינדערפרי. האט די גמרא געזאגט ניין, אינדערפרי קען איך עס נישט מאכן, פארוואס? ווייל איך האב מורא עסט פארגעסן, דו האסט נישט קיין שום זאך וואס זאל דיך דערמאנען צו גייען מאכן ביטול, און ממילא זאג איך אז יעדער איינער זאל מאכן ביטול די פערצנטע אינדערפרי, עסטו פארגעסן, וואס וועט דיך דערמאנען צו גיין מאכן ביטול? און ממילא מאך עס ליל ארבעה עשר, ווען דו מאכסט דיין בדיקת חמץ, און די בדיקת חמץ וועט דיך דערמאנען אויך צו גיין מאכן ביטול. אויף דעם פרעגט די גמרא, אויב אזוי ונבטל בשית, דו זאגסט דו דארפסט האבן א זאך וואס וועט דיך דערמאנען, האב איך א גוטע עצה פאר דיך, נעם די צייט פון שריפת חמץ, די זעקסטע שעה, דעמאלס זאלסטו מיר גיין מאכן ביטול, וואס מוז איך עס מאכן די נאכט פריער, מאך עס די זעקסטע שעה ווען איך גיי מאכן שריפת חמץ. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, כיוון דאיסורא דרבנן עילויה, וויבאלד ס'שוין דא א איסור פון דרבנן אז אויפן זעקסטן שעה מעג איך שוין נישט עסן דעם חמץ, אויב אזוי קוקט אויס אז דער חמץ איז שוין לאו ברשותיה קיימא, עס איז שוין מער נישט אין דיין רשות, ממילא וויבאלד דער חמץ איז שוין לאו ברשותיה קיימא, ס'איז מער נישט דיינס, אויב אזוי ביסטו נישט בכח צו גייען מאכן ביטול יעצט, און ממילא גייען מאכן ביטול די זעקסטע שעה איז נישט שייך, ווייל ס'שוין דא א איסור דרבנן אויף דעם, און ממילא האסט די איינציגסטע צייט ווען איך קען יא מאכן ביטול איז פאר די איסור קומט אריין, איז גייען מאכן אינדערפרי האב איך מורא עסט פארגעסן ווייל דו האסט נישט קיין שום זאך וואס זאל דיך דערמאנען, אלא מאי מוז איך עס מאכן ביינאכט, דען ביינאכט מאך איך בדיקת חמץ, די בדיקת חמץ וועט דיך דערמאנען אה גיי מאכן ביטול. איז אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, דו האסט מיר געזאגט א כלל אז וואס אז די מינוט ס'איז דא א איסור אז די חמץ מעג איך שוין נישט עסן, אויב אזוי קוק איך עס אן לאו ברשותיה קיימא אז די חמץ איז נישט מער נישט אין דיין רשות און ממילא ביסטו נישט בכח צו גיין מאכן ביטול. אויף דעם פרעגט די גמרא זעקס שורות פון אויבן דף ז עמוד א', אלא בתר איסורא לא מצי מבטל ליה, איז דאס דען טאקע אמת אז די מינוט וואס עס איז שוין דא א איסור ביסטו נישט בכח יעצט צו גיין מאכן ביטול, והתניא אונז האבן געלערנט היה יושב בבית המדרש, א מענטש זיצט אין בית מדרש, ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, ער דערמאנט זיך כ'האב חמץ ביי מיך אין שטוב, איז וואס טוט ער? מבטלו בליבו, קען ער גיין מאכן ביטול. זאגט די ברייתא, ווען קען איך דאס טון, אחד שבת ואחד יום טוב, סיי שבת סיי יום טוב קען איך טון די ביטול בליבו. אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, בשלמא שבת, שבת טרעפט זיך עס, פארוואס, משכחת לה כגון שחל ארבעה עשר להיות בשבת, ערב יום טוב פאלט אויף שבת, און ממילא די פערצנטע אינדערפרי וואס נאך נישט אריין קומט דעם איסור פון חמץ, כאפט ער זיך אין בית מדרש אוי כ'האב חמץ, אויב אזוי זאגט די ברייתא ווייסט וואס, גיי מאכן ביטול, זיי מבטל דעם חמץ, און מיט דעם וועסט נישט עובר זיין בל יראה ובל ימצא. אלא יום טוב, אבער דאס וואס די ברייתא זאגט מיר אז יום טוב קען איך אויך טון אזא זאך, לכאורה בתר איסורא הוא, יום טוב איז שוין דאך דא א איסור, און נישט נאר איסור דרבנן, נאר מדאורייתא איז דאך די חמץ אסור אויף אים, און נאך אלץ זאגט מיר די ברייתא, וואס זאל איך טון, זאל גיין מאכן ביטול, זע איך דאך אז וואס, אפילו עס איז שוין דא א איסור, און אפילו א איסור דאורייתא, נאך אלץ ביסטו בכח צו גיין מאכן ביטול, און ממילא פרעג איך דיך, וואס האסטו מיר פריער געזאגט, אז די מינוט איך האב שוין א איסור, איז לאו ברשותיה קיימא, קוק איך אן די חמץ אז ס'שוין נישט ביי דיך אין שטוב, נישט אמת, דא די ברייתא זאגט מיר דאך קלאר זאלסט גיין מאכן ביטול, און מען רעדט אויף יום טוב, וואס אויף יום טוב איז שוין דא א איסור דאורייתא, און ממילא זאגט די גמרא דיין כלל איז נישט אמת. ענטפערט די גמרא אמר רב אחא בר יעקב, הכא בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן, דא רעדט זיך אין א צווייטע מעשה, דא רעדט זיך די תלמיד זיצט פאר זיין רעבן, ער הערט אויס א שיעור, ממילא יעצט ארויסגיין פון בית מדרש דאס קען ער נישט, ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו, ער כאפט זיך ביי זיך אין שטוב האט ער א כשר לפסח'דיגע טייג אינדערהיים, און מתיירא שמא תחמיץ, און ער האט מורא אפשר וועט דאס ווערן חמץ, איז ממילא וואס איז די עצה, איך האב מורא אז איך וועל לאזן דא צו לאנג, אויב אזוי וועט ווערן דער טייג חמץ, אויב אזוי זאגט מיר די ברייתא קדים ומבטל ליה מקמי דתחמיץ, זאלסטו יעצט גיין, גיי מאכן ביטול, דו זיצט ביים שיעור, טראכט איך וויל מבטל זיין דעם טייג וואס איך האב ביי מיך אינדערהיים זאל מער נישט זיין מיינס, איז יעצט פאר ס'איז געווארן חמץ, קענסטו מאכן דעם ביטול, און במילא, זייער גוט פארענטפערט, דאס וואס די ברייתא זאגט מיר ביום טוב וואס קענסטו מאכן ביטול, אוודאי רעדט מען נישט דא פון חמץ אליינס, ווייל חמץ אליינס קען איך נישט גיין מבטל זיין אויף יום טוב, ווייל לאו ברשותיה קיימא, אזוי האט מען שוין פריער געזאגט. נאר דאס וואס די ברייתא זאגט מיר יא גיין מבטל זיין און אפילו אויף יום טוב, רעדט זיך דא דעם טייג איז נאך אלץ כשר לפסח, מ'האט געארבעט אויף דעם ס'איז נאך נישט געווארן חמצ'דיג, נאר וואס כ'האב א פראבלעם ס'גייט ווערן חמץ, יעצט דו אהיים גיין קענסטו דאך נישט אהיים גיין ווייל דו זיצט דא ביי דיין רעבין האלסט אינמיטן א שיעור, ממילא וואס זאלסטו טון, טראכט אין דיין הארץ, דעם טייג דא וואס איז יעצט כשר לפסח, אבער ס'גייט באלד ווערן חמץ, דאס וויל איך מבטל זיין, און ממילא יעצט קען איך עס דאך מבטל זיין, ווילאנג ס'איז נאך כשר לפסח איז עס דאך אין מיין רשות, און ממילא דו ביסט עס מבטל, שפעטער וועט עס ווערן חמצ'דיג, האט עס גארנישט מיט מיך, בין איך נישט עובר בל יראה ובל ימצא. אבער אין הכי נמי, וואלט דער טייג שוין געווארן חמצ'דיג, דעמאלטס אוודאי קלאפ ביסטו נישט בכח צו גיין מאכן ביטול, ווייל די מינוט וואס די איסור איז שוין דא אויף דעם איז לאו ברשותיה קיימא. זאגט די גמרא דייקא נמי, איך וועל אויך ברענגען א ראיה, דקתני היה יושב בתוך בית המדרש, געשטאנען אז וואס? אז די מענטש זיצט אין די בית מדרש. פשט איז, די פראבלעם דא פארוואס קען איך נאר צוקומען צו ביטול, פארוואס קען איך נישט טון א צווייטע זאך? ווייל איך בין איינגעשפארט דא אין בית מדרש, ממילא וויבאלד איך האב נישט קיין אפשן, אויב אזוי קען איך נישט אהיים גיין, ווייסט וואס, גיי מאכן ביטול. לכאורה, פשט איז אזוי, וואלסטו נישט געווען אין בית מדרש, אויב אזוי האב איך א צווייטן אפשן. אויב אזוי וויל איך דיך פרעגן אזוי, אויב זאגסטו אז וואס, מ'רעדט דא פון א שטיקל חמץ, און ער זיצט נישט אין בית מדרש, וואס ווילסטו ער זאל טון? ס'איז יום טוב, גייען פארברענען קען ער דאך נישט, און די איינציגסטע זאך וואס איך קען יא טון איז גייען מאכן ביטול, און ממילא האט עס דאך גארנישט מיט יושב בבית המדרש. אבער די ברייתא זאגט מיר דאך קלאר יא, אז עס שטייט אז ער איז היה יושב בבית המדרש, איז פשט איז דאס איז די סיבה פארוואס איך לאז דיך מאכן ביטול, און ממילא זאג איך דיר אז וואס? באמת וואלטסטו געדארפט אהיים גיין, נעם דעם טייג און גיי עס באקן פאר ס'זאל ווערן חמצ'דיג. וויבאלד יעצט איז עס נאכנישט חמץ, האסטו א ברירה, איז גיי אהיים, גיי מאכן דעם טייג, גיי עס אויסבאקן ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג. נאר דא וויבאלד דו ביסט געווען היה יושב בבית המדרש, פשט איז דו זיצט פארן רעבין, דו קענסט נישט ארויס גיין פון בית מדרש, אויף אן אנדערע זייט דאס וועט באלד ווערן חמצ'דיג, אויב אזוי וועק איך דיר און זאג איך דיר אז וואס, גיי מאכן ביטול, זאלסטו טאקע מבטל זיין דיין טייג, און ממילא די חלק וואס איך זאג אז מען רעדט דא פון א טייג וואס איז נאכנישט געווארן חמצ'דיג און ס'גייט ווערן חמצ'דיג, דאס איז נאר לגבי יום טוב, אבער לגבי שבת, קען טאקע זיין ווייטער מען רעדט דא אז וואס שבת איז געווען ערב יום טוב, נאר וואס כ'האב דא א שטיקל חמץ בעין, און ממילא דאס דארף איך יעצט גיין מבטל זיין, איי מאך עס א צווייטן וועג, עס פארברענען קען איך נישט ווייל ס'איז שבת. מאכן א טייג אויף שבת מאכט נישט קיין סענס אויך נישט ווייל א מענטש האט נישט קיין טייג אויף שבת, ס'איז איסור פון לש. אלא מאי, איך האב דא פשוט א שטיקל חמץ וואס האט נישט קיין צווייטן וועג עס צו מבער זיין, אויף דעם זאגט די ברייתא מיר האסט נישט קיין צווייטע וועג צו מאכן ביעור, דעמאלס ווייסט וואס, נעם דעם שטיקל און גיי עס, גיי זיי עס מבטל, ס'איז נאכנישט אנגעקומען די איסור פון חמץ, אבער לגבי יום טוב רעדט זיך א צווייטע מעשה, אז די חמץ איז נאכנישט חמץ, ס'גייט ווערן חמץ, איז יעצט פאר ס'ווערט חמץ, היות דו ביסט בלאקד דא, דו קענסט נישט ארויסגיין פון בית מדרש, זאלסטו טון, זאלסטו גיין מבטל זיין דעם חמץ. אמר רבה בר אבינא אמר רב, האט רבה בר אבינא געזאגט בשם רב, הפת שעיפשה, א ברויט וואס איז געווארן פארפוילט, דאס הייסט נישט קיין ברויט ווי אונז פארשטייען א חמץ'דיגע ברויט, נאר ער האלט דא לאמיר זאגן א ברויט וואס זעט אויס אזוי ווי א מצה, און ממילא ער ווייסט נישט איז דאס איז דאס כשר לפסח אדער ניין איז עס חמצ'דיג. זאגט רב אזוי, הפת שעיפשה, כיוון שרבתה מצה, וויבאלד רוב דא וואס דרייט זיך ארום דא איז דאך אלעס מצות, אויב אזוי מותרת זאג איך אז די ברויט וואס איך האב דא פאר מיר, דאס איז אויך א מצה, און ממילא איז עס מותרת ס'איז כשר לפסח. אויף דעם פרעגט די גמרא היכי דמי. וויאזוי האט רב געקענט פסק'ן אזוי? וואס רעדט זיך דא? לאמיר עס אביסל אדורכנעמען. אילימא דידע בה דחמץ היא, אויב ווייסט ער קלאר אז דער ברויט וואס ער האט פאר זיך איז פון פאר פסח, ס'איז א שטיקל חמץ, אויב אזוי כי רבתה מצה מאי הוי? וואס גייט מיך אן, איך האב טאנס פון מצות, למעשה איך ווייס קלאר אז דאס איז חמץ, אוודאי איז עס חמץ. נאר וואס, אלא דלא ידעינן בה, אי חמץ הוא, אי מצה הוא, נאר וואס, איך האב דא דער שטיקל פאר מיך, וואס איך ווייס נישט, איז דאס א חמץ, אדער איז דאס א מצה? און ממילא, אויף דעם פרעג איך דיר אז וואס, האט רב גע'פסק'ענט, וויבאלד דא האב איך רוב מצות, קוק איך אן אז דער שטיקל איז אויכעט לכאורה מצות, ווייל אלעס דא וואס ליגט ארום דא, איז דאך בעצם מצות, כ'האב דאך געמאכט בדיקת חמץ פון פאר יום טוב, אויב אזוי זאג איך גיי בתר רוב, און איך זאג אז וואס דאס איז אויך א שטיקל כשר'ע פסח'דיגע מצה. אויף דעם פרעגט די גמרא, מאי איריא כי רבתה מצה, פארוואס דארף רב מיר זאגן, איך מעג עס עסן, ווייל ס'איז רוב, דאס הייסט באמת איך האב א ספק, נאר רוב זאג איך אז וואס ס'איז כשר לפסח. פרעגט די גמרא אפילו כי לא רבתה מצה אפילו איך האב נישט רוב דא מצות נמי ניזיל בתר בתרא איך האב דאך אסאך א שטערקערע זאך איך קען גיין בתר בתרא בתר בתרא איז אסאך א שטערקערע זאך וויבאלד איך ווייס די לעצטע זאך וואס מען האט דא גענוצט איז דאך געווען כשר לפסח איך ווייס דאך איך האב געמאכט בדיקת חמץ איך ווייס איך האב געמאכט ביעור חמץ איז אלע זאכן וואס ליגן דא ארום איז כשר לפסח אויב אזוי דארף איך נישט קוקן צו כ'האב יא רוב צו כ'האב נישט רוב, איך גיי פשוט בתר בתרא, די לעצטע זאך וואס מ'האט דא גענוצט, די יעצטיגע זאך וואס מ'נוצט דא איז דאך כשר לפסח, איז דאך מצות, אויב אזוי קען איך אננעמען דאס איז אויך כשר לפסח, איז פארוואס האט רב זיך פארלאזט אויף רוב און נישט געגאנגען אויף בתר בתרא? שמועסט די גמרא אויס ווי זעט מען אזא מושג פון בתר בתרא, זאגט אזוי, מי לא תנן, מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, א מענטש טרעפט געלט פאר סוחרי בהמות, דעמאלס די הלכה איז לעולם מעשר, די געלט וואס ליגט דארטן אויפן ערד איז אייביג מעשר שני געלט, פארוואס? ווייל די עולי רגלים זענען געקומען מיט זייער געלט פון מעשר שני ארויף צו ירושלים, און מען קען דאך נאר קויפן עסן מיט דערמיט, איז מילא אזוי סאך געלט איז געווען דארטן וואס מען האט נישט געהאט וואס צו טון, האט מען געגעבן די איבריגע געלט פאר די בני ירושלים אז זיי זאלן זיך קויפן בהמות דערמיט, זאלן זיך קויפן פלייש דערמיט, און ממילא די געלט וואס דו טרעפסט דא איז זיכער מעות מעשר שני, ממילא יעדע געלט וואס דו טרעפסט פאר סוחרי בהמות איז מעות מעשר שני געלט. בהר הבית, טאמער ס'איז געווען אויף הר הבית, אז דו טרעפסט געלט אויף הר הבית, חולין איז עס חולין, פארוואס ווייל הר הבית איז נישט געווען א פלאץ וואס מ'האט אויסגערייניגט, און ממילא רוב יאר מענטשן וואס האבן ארויפגעברענגט געלט דארטן נישט געווען מעות מעשר שני געלט מען האט דאך נישט געקויפט זאכן עסן דארטן מעשר שני געלט קען איך דאך נאר קויפן עסן און ממילא רוב געלט וואס איז געווען אויף הר הבית איז דאך נאר געווען חולין'דיגע געלט איז יעצט אפילו עס איז געווען יום טוב וואס יום טוב דרייט זיך א געוואלד פון מעות מעשר שני געלט אבער היות מען האט נישט אויסגעקערט דעם הר הבית וויבאלד עס איז געווען שיף דער ווינט איז געווען דארט ממילא ס'האט נישט אויסגעפעלט זאג איך אז איך גיי בתר רוב, און ממילא רוב יאר דארטן איז חולין געלט, ממילא בהר הבית איז די געלט וואס דו טרעפסט חולין. בירושלים, אבער טאמער טרעפסט דו געלט סתם אויפן גאס אין ירושלים, איז זאג איך אזוי, בשעת הרגל, מעשר, טאמער ס'איז יום טוב, בשעת דער עולם האלט יעצט אינמיטן קויפן זייער עסן, א געוואלד פון מעשר שני געלט דרייט זיך דא, דעמאלס זאג איך אז די געלט איז מעשר, בשאר ימות השנה אבער א גאנץ יאר חולין, זאג איך אז די געלט וואס ליגט דא אויפן גאס איז חולין, ס'איז פשוט פון מענטשן וואס וואוינען אין ירושלים אליינס. ואמר רב שמעיה בר זירא, האט רב שמעיה בר זירא געזאגט, מאי טעמא וואס איז די סיבה אז אין ירושלים קוק איך ווען ס'איז, אז ברגל זאג איך ס'איז מעשר שני, דורכן יאר זאג איך ס'איז חולין, פארוואס ווייל הואיל ושוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום, וויבאלד די שוקי ירושלים האט מען אויסגערייניגט יעדן טאג, ממילא זאג איך אז וואס, וואס איז געווען נעכטן איז געווען, היינט איז וואס? יעצט איז יעצט רגל איז עס מעות מעשר שני, איז יעצט מיטן יאר איז עס מעות חולין, ווייל די זאך פון נעכטן איז שוין אוועקגערייניגט, ממילא יעצט איז אלעס פריש דא. אלמא זעה איך דאך אז וואס? אמרינן קמאי קמאי אזלי ליה אז די אלטע איז שוין געגאנגען, והני אחריני נינהו, און די אלטע איז געגאנגען, און די געלט וואס דו האסט יעצט געטראפן איז נייע געלט יעצט, ממילא אז יעצט איז יום טוב איז די געלט מעות מעשר שני, אז יעצט איז אינמיטן יאר איז די געלט חולין געלט, און ממילא הכי נמי זאגט די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט, דו האסט געטראפן דא דעם ברויט, דו האסט דאך אוודאי געמאכט בדיקת חמץ, דו האסט געמאכט ביעור חמץ, האסט געמאכט ביטול, האסט אלעס געמאכט, און ממילא די געלט, די ברויט, די אלטע ברויט איז זיכער אוועק געגאנגען פון דא, און די זאך וואס דו האסט יעצט דא געטראפן, לכאורה מוז דאך זיין אז ס'איז מצה, און ממילא וואס איז ער געגאנגען און זאגט, וויבאלד כ'האב רוב מצה וועגן דעם קען מען זיך פארלאזן אז די ברויט איז א שטיקל מצה און ס'איז נישט חמץ גיי פשוט בתר בתרא זאג די אלטע איז אוועקגעווישט געווארן די אלטע מ'האט געמאכט ביעור חמץ ממילא דאס איז אוועק און ממילא דא האב איך פרישע זאכן און דאס וואס איך האב דא איז טאקע א מצה נימא קמא קמא אזיל די אלטע איז אוועקגעגאנגען והאי דהאידנא הוא און די ברויט וואס איז יעצט געטראפן איז א שטיקל מצה און ממילא וואס האט עס מיט רוב פארוואס האט זיך רב געדארפט פארלאזן אויפן שוואכערע קולא פון רוב און זאגן ניין איך קען נישט גיין בתר בתרא? זאגט די גמרא ניין שאני הכא דא רעדט זיך אז וואס דעיפושה אז ס'איז געווארן פארפוילט און ממילא מוכיח עילויה און ממילא וויבאלד דאס איז א שטיקל פארפוילטע מצה ס'איז אויך א שטיקל פארפוילטע ברויט און ממילא יעצט האב איך א שאלה צו זאגן אז וואס אז די אלטע איז שוין אוועק לכאורה א פראבלעם, וויבאלד ס'איז פארפוילט, קען זיין אז ס'איז יא פון פאר יום טוב נאך, און ממילא אויף דעם קען זיך זיך נישט פארלאזן. און ממילא מוז איך זיך גיין פארלאזן אויפן רוב, היות רוב איז דאך מצות, און ממילא קען איך זאגן אקעי דאס לכאורה איז אויך א מצה. אבער פרעגט די גמרא, אי עיפש, אי עיפושה טאמער ס'איז טאקע פארפוילט, אי עיפושה מוכיח עילויה, טאמער די ווארט איז אז ס'איז פארפוילט, אויב אזוי כי רבתה מצה מאי הוי? וואס זאגט רב אז וואס וויבאלד ס'איז רוב קען איך זיך פארלאזן אז ס'איז פון פסח, טאמער זע איך קלאר אויף דעם אז ס'איז פארפוילט, און איך פארשטיי אז ס'קומט פון פאר יום טוב, אויב אזוי וואס האט עס מיט רוב? טאמער זע איך קלאר אויף דעם אז ס'איז לכאורה דאס קומט נאך פון פאר יום טוב, איז אפילו די האסט פול מיט מצות דא, אבער אז איך קען קלאר זען אויפן פארפוילטקייט אז דאס קומט נאך פון פאר יום טוב, און מהיכי תיתי האט דער רב מתיר געווען. אמר רבה, זאגט רבה, לא תימא שרבתה מצה. די ווארט דא נישט געווען אז ער האט זיך פארלאזט אז רוב איז געווען מצות, נאר וואס, אלא אימא שרבו ימי מצה עילויה, מ'רעדט זיך טאקע אז ס'איז געווען פארפוילט, און ממילא וויבאלד ס'איז געווען פארפוילט, צו זאגן בתר בתרא קען איך נישט גיין, ווייל פון פארפוילטקייט האב איך בין איך חושש אפשר איז עס טאקע יא פון פארדעם, נאר וואס דא רעדט זיך איז אז אימא שרבו ימי מצה עילויה אז שוין אדורך געגאנגען גאנץ אפאר טעג פון יום טוב, און ממילא וויבאלד ס'איז אדורך געגאנגען גאנץ אפאר טעג פון יום טוב, קען איך זיך פארלאזן די פארפולקייט מיט די צייט וואס איז אריבער געגאנגען פון יום טוב שטימט, ממילא קען איך זאגן אז ס'איז געווען א חלק פון יום טוב, און ממילא אויף דעם האט זיך רב פארלאזט, האט ער עס אנגעקוקט, האט געזען אז ס'איז טאקע פארפולט, אבער געציילט וויפיל טעג פון יום טוב איז שוין אדורך געגאנגען, האט ער געמאכט א חשבון, די פארפולטקייט מיטן טעג פון יום טוב שטימען, ממילא קען איך אננעמען אז דאס איז מצה. אויף דעם פרעגט די גמרא אי הכי פשיטא, וואס איז מיט די חידוש וואס רב קומט צו זאגן, אויב שטימט עס איינס מיטן צווייטן, אויב אזוי אוודאי איז עס א כשר'ע מצה, מהיכי תיתי זאל איך זאגן עס איז חמץ, ער האט דאך געמאכט ביעור חמץ, געמאכט ביטול חמץ, האט אלעס געטון. זאגט די גמרא ניין, לא צריכא דעיפושה מרובה, אז ס'איז גאנץ פארפוילט, ס'הייסט ס'איז פארפוילט מער ווי לפי די טעג פון יום טוב, איז מהו דתימא איך וואלט געמיינט זאגן אז וואס, כיוון דעיפושה מרובה וויבאלד ס'איז אזוי פארפוילט דאיגליא מילתא דוודאי חמץ מעליא הוא, וואלט איך געמיינט אז וואס, לכאורה פון די פארפוילטקייט זעהסטו אז דאס איז זיכער חמץ, און ממילא לכאורה די שטיקל ברויט דא קומט נאך טאקע פון די טעג פון פאר יום טוב און ס'איז טאקע חמץ, קמשמע לן אויף דעם האט רב געזאגט ניין. כיוון שרבו ימי מצות עילויה, וויבאלד שוין דורכגעגאנגען אזוי אס טעג, אזוי אסאך טעג פון יום טוב, אמרינן זאג איך כל יומא ויומא נהמא חמימא אפה, מסתמא יעדן טאג האט ער גענומען א נייע מצה, האט געבאקן א נייע מצה, ושדא עילויה, און האט עס ארויף געלייגט אויף די אלטע ברויט דא, ועפשא טפי, און ממילא די חלק אז ס'זעהט אויס אזוי פארפוילט, איז נישט ווייל ס'איז פון פאר יום טוב, נאר פשוט אז איך קען זיך פארלאזן און זאגן וויבאלד ער האט געבאקן יעדן טאג נייע מצות, און ער האט ארויפגעלייגט די ווארעמע מצות אויף די אלטע ברויט, און ממילא די פארשימלטקייט, אפילו ס'זעט אויס אז ס'איז נאך פון פאר יום טוב, נאך אלץ זאג איך ניין אז ס'איז פון פון יום טוב, וויבאלד כ'קען מיך סומך זיין אז דאס איז אזוי פארפוילט, די סיבה איז ווייל ער האט אייביג ארויפגעלייגט די ווארעמע מצות, און ממילא דאס איז טאקע א חידוש אז רב זאגט אין הכי נמי אז ס'זעט אויס אזוי ווי פון פאר יום טוב, און היות כ'קען זאגן טאקע אז אפשר וויבאלד ער האט ארויפגעלייגט ווארעמע מצות קען ער זיך פארלאזן אויף דעם און ממילא זאג איך אז ס'איז טאקע כשר לפסח. פרעגט די גמרא מי אזלינן בתר בתרא, דו האסט פריער געפרעגט אז וואס, אז לכאורה וואס דארף איך גיין על פי רוב גיי בתר בתרא, דאס איז לכאורה שטערקער, אויף דעם פרעגט די גמרא גייט מען טאקע ביי בתר בתרא, קען איך טאקע קוקן אויפן לעצטן זאך און סומך זיין אה דאס איז אויך פון דעמאלטס, והא תניא אונז האבן געלערנט רבי יוסי בר יהודה אומר תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר, איך האב א תיבה, איך האב א פלאץ וואס מ'האט אריינגעלייגט דארטן סיי מעות חולין און סיי מעות מעשר, יעצט האב איך געטראפן געלט און איך ווייס נישט איז די געלט מעות חולין אדער איז עס מעות מעשר, איז די הלכה אזוי אם רוב חולין חולין טאמער רוב געלט וואס ליגן דארטן איז געווען חולין זאג איך דאס אויך חולין ואם רוב מעשר מעשר אויב רוב דארטן איז געווען מעשר געלט אויב אזוי זאג איך אז דאס איז טאקע מעשר געלט. פרעגט די גמרא לכאורה ואמאי פארוואס ליזיל בתר בתרא איך קען דאך גיין בתר בתרא גיי קוקן די לעצטע זאך וואס איז געווען די תיבה איז געווען מעות מעשר פארשטייסטו די געלט איז אויך מעות מעשר אויב די לעצטע זאך וואס איז געווען דארטן איז געווען חולין איז די געלט אויך חולין פארוואס גיי איך דארטן לפי רוב אלא מאי, ס'שטייט דאך יא אז איך גיי לפי רוב, זעה איך דאך א ראיה פון דא, אז ס'נישט דא אזא מושג צו גיין בתר בתרא, אויב אזוי בכלל וואס איז געווען די הוה אמינא צו זאגן מ'גייט בתר בתרא, איך זעה דאך קלאר דארטן מ'זאגט נישט גיי קוקן וואס די לעצטע געלט וואס איז געווען אין די תיבה, אלא מאי מ'זאגט דיר וואס, גיי בתר רוב, זעה איך בתר בתרא דאזנט עקזיסט ביי אזא סארט זאך. אמר רב נחמן בר יצחק זאגט רב נחמן בר יצחק אוודאי ס'איז דא אזא מושג ווי גיין בתר בתרא הכא במאי עסקינן ווען שנשתמשו בו מעות חולין און מעות מעשר אז מ'האט גענוצט דא סיי מעות חולין און סיי מעות מעשר ואין יודע איזה מהן בסוף פשוט טעכניש כ'ווייס נישט וואס איז געווען די לעצטע זאך וואס מ'האט דא גענוצט און ממילא קען איך נישט גיין בתר בתרא ממילא אוודאי וואלט איך געוואוסט אז די לעצטע זאך וואס מ'האט דא גענוצט איז געווען מעות חולין, אוודאי גיי איך זאגן די געלט איז מעות חולין, ווייל איך גיי בתר בתרא, יעצט וואס איך קען זיך נישט תולה זיין אויף בתר בתרא זאג איך גיי בתר רוב. רב זביד אמר, רב זביד געבט א צווייטן תירוץ און ער זאגט כגון שנשתמשו בו ציבורין ציבורין, אז וואס מ'האט גענוצט דא פיילס מיט פיילס, דאס הייסט אויף די תיבה האט מען גענוצט אויפן זעלבע צייט סיי פאר מעות מעשר און סיי מעות חולין, אויף איין זייט איז געווען א פייל פון חולין איין זייט איז געווען א פייל פון מעות מעשר, יעצט דו האסט געטראפן דא געלט, דו ווייסט נישט באלאנגט עס צו די לינקע פייל, באלאנגט צו די רעכטע פייל, אויף דעם איז געזאגט געווארן, גיי מיר בתר רוב, אבער אין הכי נמי, וואלט דא געווען א מציאות אז מען האט גענוצט איינמאל אזוי און איינמאל אזוי, פשט איז איך וואלט געקענט יא גיין בתר בתרא, איז אוודאי וואלט איך געגאנגען בתר בתרא. רב פפא אמר רב פפא זאגט כגון דאשתכח בגומא דא רעדט זיך אז מען האט געטראפן די געלט אין די תיבה אבער עס איז געווען אזוי איינגעלייגט אין א עק ערגעץ מען האט עס ארויסגעשלעפט פון עפעס א עק און במילא קען איך נישט וויסן ווי לאנג איז די געלט געווען אין דעם אין דעם תיבה אינעווייניג קען זיין עס איז געווען אסאך א לענגערע צייט ווי בתר בתרא

אבער אוודאי אז דו קענסט גיין בתר בתרא, אוודאי זאלסטו גיין בתר בתרא, וואס בתר בתרא איז בעצם אסאך א שטערקערע זאך ווי גיין לפי רוב.